אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. הרב משה שיקט מיך אריין אז א קוואוט, איף יו טריי טו פליז עוועריבאדי, אלל יו'ל דו איז יו'ל לוז יורסעלף, סאמטינג לייק דעט. אקעי, איך הער. סאו דארט האט זיך, דארט איז אריינגעקומען זיך באדאנקען פאר די ארויפלייגן די שיעור אז מ'זאל עס קענען הערן אויף וואן פוינט פייוו עקס, און מושי בעט אויכעט אז מ'זאל עס קענען האבן אויף ספאטיפיי, זאלסט עס קענען הערן אויף וואן פוינט וואן, וואן פוינט טו, וואן פוינט טרי, לויט דיין געשמאק. די עיקר איז. אז זאלסט ענדזשויען די שיעור, זאלסט ענדזשויען די עקספיריענס, איינער האט מיך אריינגעשיקט א קאמענט אז איך האב געזאגט דארטן אז די פאוקעס ווער האט מיר עס געשיקט, אברומי האט מיר עס געשיקט, אז די איך האב געזאגט איין טאג אז אז ס'איז גארנישט וועסט וועסטו אנהייבן דיין סייקל פון לך לך און וועסט עס ענדיגן נעקסט יאר לך לך האט ער געזאגט די פוינט איז נישט די ענדיגן ער האט מיך אראפגעברענגט א קוואוט פון עלי סטעפאנסקי וואס ער זאגט אייביג אז איטס נאט אבאוט די דף איטס אבאוט די יומי, סאו די עיקר איז אז דו טאנסט אריין יעדן טאג, דו פיקסט אויף די גוטע ענערדזשי, דו ווערסט א תלמיד חכם, ווייל איינער וואס קען חומש רש"י ווערט עכט קאנסידערט א תלמיד חכם ביקאוז מען קאווערט אזוי אסאך, ביטווין חומש מיט רש"י מיט מפרשים און מיט אנדערע מיינונגען, יו קאווער סאו מאטש, יו עקספענד יור מיינד און יו קאנעקט יורסעלף וויט תורה, סאו איטס טאקע נאט אבאוט די סיום, ס'איז נישט אבאוט ענדיגן, ס'איז אבאוט אריינטאן אין יעדן טאג און זיין פארט פון די פעמילי, ביוטיפול, אפרים האט מיך אריינגעשיקט א שיינע פשט, איך האב געזאגט דארטן די פשט פארוואס איינמאל האט די אייבישטער געזאגט אז די אידן וועלן זיין צוגעגליכן צו עפר און איינמאל וועלן די אידן זיין צוגעגליכן צו די שטערנס, האט ער געזאגט אז אברהם אבינו האט געהערט אז זיינע קינדער גייען זיין אזוי ווי עפר, האט ער דאך געוואוסט אז די אראבער דינען זיך צו עפר, נעקסטע וואך אין די סדרה וועט מען זען אז אברהם האט זיי געהייסן זיך אפקלינען די פיס קודם, ווייל זיי בוקן זיך פאר. פאר עפר האט ער געבעטן, הייליגער באשעפער איך וויל קינדער, איך וויל קינדער וואס קוקן אויף דיר, וואס בעטן פון דיך און דינען דיך. האט ער, האט אים די אייבערשטער געוואונטשט אז זיינע קינדער זאלן זיין אזוי ווי די כוכבים, די כוכבים איז אויבן, אז דיינע קינדער זאלן ארויף קוקן אויבן, זייער א שיין ווארט, הערליך שיין, און כתריאל האט מיך אויך אריין געשיקט א זייער א הארט ווארמינג מעסעדזש, וואס ממש האט מיך געטשעינדזשט מיין טאג, ריעלי טשעינדזשד מיי אינטייער מארנינג. יא אויך געדאנקט אז מען קען אינקריסן די ספיד, זייער שיין, טענק יו סא מאטש פאר אלע מעסעדזשעס און קיפ דעם קאמינג. סאו די הייליגע פרשה דא, אונז הייבן מיר אן ווי די הייליגע באשעפער זאגט פאר אברהם אבינו אז ער זאל מקיים זיין מצוות ברית מילה, און ער פארציילט אים וואס די ברית איז, וואט איז די קאנסעפט פון די ברית וואס איך וויל מאכן מיט דיר, סאו עס גייט זיין ארגענייזט אזוי, פסוק א' גייט פלעין זיין א הקדמה אז ווער איך בין און וואס איך דארף פון דיר, די צווייטע חלק גייט זיין מיין פארט, ווייל יעדע בונד איז דאך. א איווען, יעדער איינער האט סקין אין די געים, יעדער טוט זיך זייער חלק, די אייבישטער זאגט איך גיי טוהן דאס, און איך וויל דו זאלסט טוהן דאס, וואס א, סאו פון פסוק ב' און ווייטער גייט, ביז פון פסוק ב' ביז פסוק ו' גייט זיין די אייבישטער'ס חלק, וואס גייסטו באקומען לכבוד מקיים זיין די ברית, און נאכדעם גייט שטיין אין פסוק ט' גייט שטיין אברהם'ס פארט, וואס איז דיין חלק, וואס וואסערע סעקריפייס וויל איך פון דיר, וואסערע סקין אין די געים וויל איך פון דיר, וואס דאס איז די עצם זיך מל'ן, און דאס איז אויכעט א שווערע זאך פאר א ניינטי ניין יעיר אלד זיך צו מל'ן. סאו לאמיר זעהן. זאגט די הייליגע פסוק, דאס איז געווען טווענטי פאר יערס נאך די מצוה פון לך לך, ישמעאל איז אלט געווען היינט דרייצן יאר, אברהם אבינו איז בן תשעים שנה ותשע שנים, און וירא ה' אל אברם די אייבערשטער האט געוויזן זיך צו אברם ויאמר אליו אני קל שקי, איך קום צו דיר מיט דעם נאמען מיט די נאמען שקי וואס די נאמען שקי רעפרעזענט אז איך האב גענוג פאר יעדעם, איך קען געבן, תקיף ובעל היכולת, איך קען, איך האב אזוי סאך און איך קען געבן פאר יעדעם, און לכבוד דעם, ווייל איך רעפרעזענט מיך מיט די נאמען שקי, בעט איך פון דיר אז התהלך לפני, דין מיך און נישט קיין אנדערע אפגעטער. און והיה תמים און דו זאלסט זיין גאנץ, וואס הייסט אז ווען איך גיי דיך ברענגען נסיונות וויל איך אז דו זאלסט ביישטיין די נסיונות, ווייל דאס איז דאך בעצם מיין הקדמה, ווייל איך גיי דיך יעצט בעטן א שווערע זאך, איך גיי דיך בעטן זאלסט דיך מל'ן, בעט איך דיר והיה תמים. זאגט די הייליגע רש"י שקי, אני הוא, איך בין דער באשעפער שיש די באלקותי לכל בריה, איך האב גענוג פאר יעדעם איינעם, אנלימיטעד, די אייבערשטער'ס וועלטה איז אנלימיטעד, ער קען געבן פאר יעדעם וויפיל ער וויל, לפיכך וועגן דעם בעט איך דיר, התהלך לפני, גיי פאר מיר, ואהיה לך לאלקה ולפטרון, איך וועל זיין פאר דיר פאר א באשעפער. וכן, זאגט רש"י א כלל שכל התורה כולה, איבעראל וואו ס'שטייט די נאמען שקי אין די פרשה, אין די תורה, מיינט עס דאס, די שלו, אז ער האט פון אלעם גענוג, און והכל לפי הענין, לערן עס אריין לויט די קאנטעקסט פון יענע פסוק, אבער דאס איז בעצם די מינינג פון די נאמען שא כ. זאגט רש"י התהלך לפני, נישט פשט גיין פארנט פון מיר, ווייל די הייליגע באשעפער איז דאך מלא כל הארץ כבודו, נאר התהלך לפני כמו פלח לפני, אזוי ווי די תרגום טייטשט, ארבעט פאר מיר, זיי מיין עבד, הדבק בעבודתי, טוה דיין עבודת השם בדרך קבע און נישט בדרך ארעי, און די צווייטע זאך וואס איך בעט דיך, אז והיה תמים, אז דו זאלסט זיין גאנץ, וואס הייסט, אף זה ציווי אחר ציווי, דאס איז נאך א זאך וואס די אייבערשטער בעט אים, היה שלם בכל נסיונותי, אייביג ווען איך ברענג דיך א נסיון, זאלסטו עס ביישטיין. זאגט דיר רש"י נאך א פשט, ולפי מדרשו, התהלך לפני במצות מילה, ובדבר הזה, דורך זיך מקיים זיין מצות מילה וועסטו ווערן גאנץ, תהיה תמים, וואס אלדאו דו קענסט דאך האבן א שאלה יעצט אז דו גייסט אראפנעמען א חלק פון דיין באדי וועסטו דאך ווערן א בעל מום, נישט קיין תמים, זאג איך דיר פונקט פארקערט, שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני, איך קאנסידער דיך ווי א בעל מום ווילאנג דו ביסט א ערל, די מינוט וואס דו מל'סט דיך, אפילו. קוקט דיר אויס ווי א פעלער, באט פאר מיר ביסטו גאנץ. דבר אחר, וואס מיינט די והיה תמים? אז די אייבערשטער מיינט אים צו זאגן אז עכשיו אתה חסר ה' אברים די וועלט דו האסט נאכנישט קיין קאנטראל קיין פולשטענדיגע קאנטראל אויף פינף פון דיינע אברים וועלכע פינף? צוויי אויגן צוויי אויערן און וראש הגויה פארוואס? ווייל ווילאנג א מענטש האט נאכנישט אראפגענומען די ערלה ווילאנג א מענטש איז א ערל זיין אויגן און אויערן האבן נישט האבן נישט האט די מענטש נישט קיין קאנטראל אויף זיינע אויגן און אויערן פארוואס ווייל בדרך הטבע די איינציגסטע צוויי אברים פון א מענטש איז די אויגן און אויערן וואס דאס קוקט און הערט אנלימיטעד דארפסט נישט טון קיין פעולה צו קענען זען עפעס און אויך נישט צו קענען הערן עפעס די הענט אז דו ווילסט עפעס טון מיט עס דארפסטו טון א פעולה די אויגן און אויערן זענען אנלימיטעד זענען זענען גייען גייען א גאנצן צייט סאו יעצט ווילאנג א מענטש איז א ערל האט ער נישט קיין קאנטראל אויף די אייברים, אבער די מינוט וואס ער מל'ט זיך באקומט ער א כח אז ער קען זיך מתגבר זיין אויף זיינע אויגן און זיינע אויערן, סאו יעצט זאגט אים די אייבערשטער דורך דעם וואס דו וועסט מקיים זיין מצוות מילה וועסטו דאך באקומען נאך א אות אויף דיין נאמען שאוסיף לך אות על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמח וועט זיין דיין טאטאל די טאטאל גמטריא פון די נאמען אברהם מיט א ה' איז רמח, כמנין אבריך, וועסטו שוין געוועלטיגן אויף אלע דיינע אייברים, ווייל דורך דעם וואס דו וועסט מקיים זיין מצוות מילה וועסטו באקומען דיין עקסטערע ה', וואס דאס וועט דיך געבן קאנטראל אויף אלע דיינע אייברים, נישט נאר, סאו, דאס איז די פשט דבר אחר והיה תמים אז דו וועסט זיין גאנץ און דו וועסט האבן קאנטראל אויף אלע דיינע רמח אייברים. סאו יעצט זאגט אים די אייבערשטער, דאס איז געווען ביז יעצט א הקדמה, אז איך וויל זאלסט גיין פאר מיר, איך וויל זאלסט זיך מתגבר זיין אויף אלע נסיונות וואס איך ברענג פאר דיר, יעצט וואס איז מיין חלק, וואס איז מיין סקין אין די געים, וואס גיי איך דיר געבן אויב דו גייסט מיך פאלגן, און ואתנה בריתי ביני וביניך, איך וועל מאכן א בונד צווישן מיר און דיר, און באלד וועט מען זען רשי וואס די בונד איז, און די צווייטע זאך וארבה אותך במאד מאד, איך וועל דיך מאכן מורא'דיג מורא'דיג גרויס, סאו א בונד אויף וואס?

די ברית מילה, און דאס מאכט א בונד אז זיי וועלן עס אייביג באקומען, זיי וועלן עס אייביג האבן, זיי גייען אייביג צוריקקומען, אדער האט מיך פנחס געזאגט נאך א פשט, אז מיר זעהן אין היסטאריע אז נאך קיין איין אומה ולשון נישט געוועלטיגט אויף ארץ ישראל, מיענינג האבן נישט קאנסידערט ארץ ישראל אלס זייער לאנד, זיי האבן נישט געמאכט ירושלים אלס זייער קעפיטעל און דארטן געפירט זייער גאווערמענט, אייביג האט עס געהאט אונערס, די בריטענס האבן עס געאונט. די טערקיש האבן עס געאונט אבער זיי האבן נישט געמאכט דארטן זייער קעפיטעל נאר די אידישע פאלק האט געמאכט זייער ווייל די אייבשטער לאזט נישט צו אז קיין איין אומה ולשון זאל האבן קאנטראל און דאס איז בזכות די ברית מילה איז ויפל אברהם על פניו יעצט אז ער האט געהערט די נבואה פונעם אייבערשטן איז ער אראפגעפאלן אויף זיין פנים וידבר אתו אלקים לאמר די אייבשטער גערעדט צו אים וואס איז געווען פארוואס איז ער אראפגעפאלן זאגט רשי ווייל ער איז אראפגעפאלן ווייל ער האט מורא געהאט פונעם אייבערשטן ממורא השכינה שעד שלא מל ווילאנג ער איז נאך געווען א ערל לא היה בו כח לעמוד ורוח הקודש נצבת עליו ער האט נישט געקענט בלייבן שטיין גראד ווי לאנג ווען ער האט געהאט א רוח הקודש, און די תורה איז מיך ערשט יעצט דאס מגלה, ווייל מען גייט דאך זען אין די פאר פסוקים ארום אז אברהם האט זיך יא געמל'עט, ממילא וויל איך דיך איינמאל פארדעם זאגן אז דו זאלסט וויסן אז יעדע מאל וואס ער האט געהאט רוח הקודש אדער נבואה ביז ער האט זיך געמל'עט ווי לאנג ער איז נאך געווען א ערל, איז ער אראפגעפאלן, נישט געהאט קיין כח צו שטיין. וזה שנאמר בבלעם וואס ער איז געווען א ערל, און דארטן שטייט ביי אים אז ווען ער האט געהאט א מחזה, ווען ער האט געהאט א רוח הקודש נופל וגלוי עינים, ער זיינע אויגן האבן זיך געעפנט און ער איז אראפגעפאלן. סאו ממילא זאגט אים דער אייבערשטער, וועגן דעם זאגט דא די תורה אז ויפל אברהם על פניו. אבער די רמבן קריגט מיט רשי. און ער זאגט אז ניין, בעצם האט אברהם יא געקענט שטיין אפילו ווילאנג ער איז נאך געווען א ערל ווייל ער איז געווען א צדיק יסוד עולם, נאר אז ער איז אראפגעפאלן ווייל ער האט געוואלט קענען בעסער פאוקוסן אויף די נבואה, ווייל ווילאנג ער דארף זיך נאך בעלענסען און ער דארף טראכטן וויאזוי ער שטייט, קען ער נישט געהעריג פאוקוסן, ממילא ווארפט מען זיך אראפ און מען קען געהעריג אינדזשויען די מחזה, מען קען געהעריג אינדזשויען די נבואה. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער. זאגט ער אני הנה בריתי איתך, איך וועל געבן א בונד אין דיר, וואס הייסט, פשוט פשט איז אז די ברית וואס דו גייסט דיך יעצט מל'ען, אדער איז דא מפרשים וואס זאגן אז אני הנה בריתי איתך, איך גיי, איך מל'ע דיך יעצט בידיים, ווייל זיי ברענגען אראפ א מדרש אז ווען אברהם אבינו איז אראפגעפאלן, איז א עקרב געקומען און האט אפגעשניטן זיין ערלה, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, אט אזוי וויל איך אז זאלסט דיך מל'ען, אזוי וויל איך זאלסט מל'ען דיינע קינדער אויכעט, סאו בקיצור, אני הנה בריתי איתך, איך מאך א בונד מיט דיר, והיית לאב המון גוים, און די אוטקאם וועט זיין אז דו וועסט זיין א טאטע פאר אסאך ריזיגע פעלקער. און וואס נאך, ולא יקרא עוד את שמך אברם, דיין נאמען וועט מער נישט גערופן ווערן אברם, והיה שמך אברהם, וואס דער אברהם איז נוטריקון, כי אב המון גוים נתתיך, וויבאלד כ'האב דיך געמאכט פאר א אב המון גוים, איז אב המון איז אברהם, האסט דאך אבער א איבעריגע רייש, איז רשי מדייק, איז ענטפערט רשי וואס איך גיי טון מיט די רייש, לשון נוטריקון של שמו, ורייש, לכאורה האסט דאך א איבעריגע רייש ווייל אב, איז די ערשטע צוויי לעטערס פון אברהם'ס נאמען, המון איז היי מם, די לעצטע צוויי, וואס טוט זיך מיט די רייש אינמיטן? שהיתה בו בתחילה, ס'איז געווען דארטן א רייש אין אנפאנג, פארוואס? ווייל שלא היה אב אלא לארם, סאו וועגן דעם האט ער געהייסן אברם, וועגן ער איז געווען די טאטע פון ארם, דארט אין די פלאץ וואו ער האט געוואוינט, אבער עכשיו אב לכל העולם, אבער ארויסנעמען דעם רייש קען איך נישט, לא זזה ממקומה, פארוואס? ווייל שאף יוד של שרה נתרעמה על השכינה, דער יוד פון שרה ווען מען האט עס אוועק גענומען פון שרה, מען האט צוגעלייגט, מען האט עס געטוישט פאר א היי, ער האט געהאט טענות צו די שכינה, האסט מיך אוועק גענומען פון אזא גרויסע צדיקת, וואס האט די אייבערשטער געטון, די אייבערשטער האט עס צוגעלייגט צו די נאמען פון יהושע, ווייל ער האט געהייסן הושע, און מען האט עס צוגעלייגט צו זיין נאמען, האט ער געהאט א עליה, ער איז עקשעלי געגאנגען פון א נקבה צדיקת, פון א צדיקת צו א צדיק, צו א זכר. אבער דא דער רייש, דער רייש איז דאך שוין ברום המעלה, ער איז ביי אברהם אבינו א זכר, פלאס אזא גרויסע מדריגה, אבער וועל איך שוין נישט האבן קיין ברירה מיט דעם רייש, כ'וועל נישט האבן ווי אים צו פלעיסן, מילא וועגן דעם האט דער אייבערשטער געלאזט דער רייש אינמיטן פון זיין נאמען, ווייל בעצם וואלט עס ווען געדארפט זיין אבהם, האט געלאזט דעם רייש, כדי דער רייש זאל נישט האבן ווייל מען האט נישט געהאט קיין פלאץ ווי צו לייגן. מפרשים זאגן אז מען לערנט ארויס פון די פסוק ולא יקרא עוד את שמך אברם אז יעדער וואס רופט אברהם אברם. איז עובר אויף א אויף א עשה. אבער לכאורה איז שווער ווייל ביי יעקב שטייט דאך אויכעט ולא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל און דארטן האב איך נישט קיין שום עשה אדער לא תעשה אז מען זאל אים נאר מער רופן יעקב. און נישט נאר דאס נאר אפילו די תורה אליינס נאכדעם וואס מען האט אים שוין געגעבן די נאמען ישראל זאג איך אים רוף איך אים נאך אן מיט די נאמען יעקב. נאר די סיבה צו דעם איז ווייל אברהם'ס אברהם'ס נאמען האט מען. געעדיט, מ'האט עס געמאכט, מ'האט עס מתקן געווען, ס'האט אים געפעלט פינף לעטערס, פינף נומבערס, מ'האט עס געדארפט צולייגן אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט, מילא אז דו ביסט מתקן עפעס קענסטו שוין נישט רופן די נאמען וואס איז נאכנישט מתוקן, און כ'האב דערמאנט די אור החיים וואס די אור החיים זאגט דארטן ביי די ווען מ'האט געטוישט יעקב צו ישראל, אבער נאך אלץ זעט מען אז סאמטיימס זאגט די תורה יעקב, די אור החיים לייגט דארט אראפ אז ווען מ'לייגט צו א נאמען צו א מענטש ברענגט עס אראפ א נייע נשמה, ווייל יעדע נאמען איז קאנעקטעד צו א נפש, צו א נשמה וואס די מענטש האט. מילא אז דו לייגסט צו א נשמה איז עס אזוי ווי איז עס אזוי ווי א נשמה יתירה וואס א מענטש באקומט שבת. סאו יעצט אברהם האט מען נישט צוגעלייגט א נייע נשמה, נאר מען האט גענומען דעם עקזיסטינג נשמה און מען האט עס מתקן געווען דורך ברית מילה און דורך טוישן די נאמען. סאו מילא טארסטו שוין נישט רופן ווייל ווייל ווייל די מענטש האט זיין נשמה איז אפגרעידעד געווארן ווערסוס יעקב און ישראל וואס דארטן האט ער צוויי נשמות מילא ריגארדלעס אויף וועלכע נאמען דו רופסט אים רופסטו אן זיין עיקר נפש. זאגט דער פסוק ווייטער, נאכדעם וואס איך וועל דיר טוישן די נאמען, און דו וועסט דיך מל'ן, וועט איינע פון דיינע בענעפיט זיין, אז והפרתי אותך במאוד מאוד איך וועל דיך מורא'דיג שטארק צושפרייטן, ונתתיך לגוים, ומלכים ממך יצאו, איך וועל דיך מאכן פאר פעלקער, פעלקער וועלן ארויסקומען פון דיר, און ס'וועלן אויך ארויסקומען פון דיר קעניגן. זאגט דער הייליגער רש י, ונתתיך לגוים, וועלכע גוים? א לשון רבים, ישראל ואדום, דאס איז. יעקב און עשיו, שהרי ישמעאל כבר היה לו, קען נישט זיין אז ס'איז אינקלוד אויך ישמעאל וואס ישמעאל איז דאך לכאורה אויכעט א פארט פון די גויים, נאר כש ווייל ער לעבט דאך שוין ולא היה מבשרו עליו וואלט אים נישט יעצט מבשר געווען אז די אייבערשטער קומט אים צולייגן איך גיי דיך מאכן מער און איך וועל דיך כ'וועל מאכן אז גויים זאלן ארויסקומען פון דיר פעלקער וועלן ארויסקומען פון דיר מוז זיך נאר רעדן פון די וואנס וואס גייען קומען עווענטשעלי. סאו לויט רש י רעדט זיך נישט דא אויף די די ונתתיך לגוים פאר די פעלקער וואס וועלן אויך מקיים זיין מצוות מילה, נאר ס'רעדט זיך פשוט ווען דו וועסט מקיים זיין מצוות מילה ונתתיך לגוים וועל איך מאכן אז פעלקער זאלן ארויסקומען אפילו די סאם פעלקער וואס גייען ארויסקומען פון דיר גייען דאך נישט זיין מחויב מילה ווייל עשו איז נישט מחויב מילה און ישמעאל אויך נישט. זאגט אבער די רמבן אז ניין, די ונתתיך לגוים מיינט יא פעלקער וואס וועלן אויך. קענען זוכה זיין צו מקיים זיין מצוות ברית, וואס דאס זענען די אידן, איי לשון רבים, לשון רבים גייט עס ארויף אויף די צוועלף שבטים, אזוי ווי איך זע אין פרשת וזאת הברכה שטייט דארטן אף חובב עמים, אז די אייבערשטער האט מורא'דיג שטארק ליב די פעלקער, און דארטן מיינט פעלקער די צוועלף שבטים, ס'איז די זעלבע זאך דא, ונתתיך לגוים איך וועל דיך מאכן א גרויס, איך וועל מאכן אז פעלקער זאלן ארויסקומען פון דיר, דאס מיינט די צוועלף שבטים, סאו וואס איז די עקשועל בונד, אז והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם, איך וועל מאכן א ברית. צווישן דיר און דיינע קינדער עד סוף כל הדורות, אז וואס? וואס וועט זיין די בונד, אז להיות לך לאלקים, אז איך וועל זיין ענקער באשעפער, און איך וועל משרה שכינתי זיין אויף ענק, און איך וועל מייחד זיין מיין נאמען אויף ענק, ולזרעך אחריך. אלע אידן וועלן זיין מושגח מיט א השגחה פרטית, מיט א פולשטענדיגע השגחה פרטית און ליבשאפט פונעם אייבערשטן. זאגט דער הייליגער רש י והקימותי את בריתי, ומה היא הברית? וואס איז די ברית? להיות לך לאלקים, נישט אז די סיבה איז כדי איך זאל זיין דיין באשעפער, נאר דאס איז מיין עצם צוזאג, איך מאך א בונד מיט דיר אז איך וועל זיין דיין באשעפער, איך וועל דיך אייביג ליב האבן, עד סוף כל הדורות. און די צווייטע זאך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך, איך וועל געבן פאר דיר און פאר דיינע קינדער א ארבטייל די לאנד וואו דו וואוינסט יעצט, און אויך וועל איך זיי געבן את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, די ארץ כנען וואס איך האב דיך שוין צוגעזאגט ביי די ברית בין הבתרים. סאו אפילו אין די פוינט וואס אונז האבן פריער ארויסגעשמועסט אז אפילו זיי וועלן גיין אין גלות נאך דאס הייסט זיי וועלן ארויסקומען פון מצרים אריינגיין אין ארץ ישראל און נאכדעם וועלן זיי נאכאמאל זינדיגן נאכאמאל דארפן אוועקגעשיצט ווערן פון ארץ ישראל דאך וועלן זיי עס נאך אלץ צוריק באקומען זיי וועלן אייביג האבן די ארץ כנען אלץ זייער ארבטייל און והייתי להם לאלהים און איך וועל זיין זייער באשעפער. זאגט רשי לאחוזת עולם, און ושם און דארטן אין ארץ ישראל אהיה לכם לאלקים און דארטן טאקע אין ארץ ישראל לאחוזת עולם דארטן והייתי לכם לאחוזת עולם והייתי לכם איז איין זאך אז דארטן אין ארץ ישראל זאג איך דיר צו אז איך וויל האלטן מיין פולשטענדיגע השגחה פרטיות אויף זיי אבל הדר בחוץ לארץ שטייט דאך אין גמרא דומה כמי שאין לו אלוק איינער וואס וואוינט אין חוץ לארץ איז צוגעגלעכנט כאילו ער האט נישט קיין באשעפער, פארוואס? ווייל אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט אז די עמים, די פעלקער, פירט די אייבערשטער מיט דרך הטבע און מיט מלאכים, נישט קיין השגחה פרטית, אבער דארטן אין ארץ ישראל פירט די אייבערשטער אליינס, די אייבערשטער אליינס איז אין קאנטראל, סאו מילא, לאחוזת עולם, און דארטן וועל איך זיין טאקע דיין באשעפער. ויאמר אלוקים אל אברהם. יעצט וואס וויל איך פון דיר? יעצט איך האב דיר שוין געזאגט די בענעפיטס וואס עס גייט ארויסקומען פון דעם וואס דו גייסט מקיים זיין די ברית, איך האב דיך שוין געזאגט די עצם ברית אז איך וועל דיך אייביג ליב האבן, איך וועל אייביג האבן השגחה פרטיות און די לאנד וועט אייביג זיין דיינס ריגארדלעס אויב זיי זינדיגן אדער זיי ווערן פארטריבן, יעצט וואס וויל איך פון דיר? וואס איז דיין סקין אין די געים פאר די ברית אז אונז זאל מיר ביידע שניידן די ברית צוזאמען? זאגט אים די אייבערשטער ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור דו זאלסט אפהיטן מיין ברית אתה וזרעך אחריך לדורותם. אז דו וועסט איינהאלטן דיינס, וועל איך איינהאלטן מיינס. ואתה, וואס איז די ואתה? הייבט זיך אן א נייע זאך, יעצט וויל איך פון דיר א נייע זאך, איך וויל פון דיר א סעקריפייס. וו זו, סאו לכאורה איז די וו איבריג. זאגט רש י, וו ז מוסיף עלינו רישין, אז וואס? אז אני, הנה בריתי אתך, איך טו מיינס, איך וועל איינהאלטן מיין בונד, איך וועל דיר געבן מיין ליבשאפט, איך וועל דיר געבן מיין השגחה פרטיות, און ואתה הוי זהיר לשמרו, דו אבער זאלסט טון דיינס, זאלסט אפהיטן די ברית. און מה היא שמירתו, וויאזוי היט מען אפ די ברית? זאגט די נעקסטע פסוק, פסוק יוד, זאת בריתי אשר תשמרו המול לכם. זאגט טאקע דער פסוק זאת בריתי אשר תשמרו, דאס איז די בונד וואס איך וויל דו זאלסט אפהיטן ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אז וואס? אז המול לכם כל זכר, יעדע זכר פון ענק זאל זיין גע'מל'עט. און וואס איז דער לכם א לשון רבים? ס'קומט מרבה זיין אז אפילו די טאטע האט נישט מקיים געווען מצוות ברית מיט א קינד, די קינד ווערט דרייצן יאר דארף ער אליין זיך מל'ען, דאס הייסט לכם. זאגט די הייליגע רשי, ביני וביניכם, אותם של עכשיו. די בונד וואס איך זאלסט אפהיטן צווישן מיר און דיר, רעד איך פון די וואס זענען יעצט דא. דאס הייסט, כאטש ענק זענען שוין גרויס, ענק זענען שוין עלטער ווי אכט טעג אלט, וויל איך ענק זאלן זיך מל'ען, ובין זרעך אחריך העתידים להולד, וואס וועלן עווענטשעלי ווערן געבוירן. דער רדק זאגט אביסל אנדערש, אז ביני וביניכם זענען די קינדער וואס דו זעסט בחייך, וואס דאס איז יצחק און יעקב, וואס די אלע קינדער וואס גייען לעבן ווי לאנג דו לעבסט נאך, ובין זרעך אחריך רעדט זיך פון די פיוטשער דורות. זאגט רשי ווייטער הימול. זאגט רשי אז ס'מיינט כמו להימול אז עס זאל זיין געמל'ט, עס מיינט נישט ימול דו זאלסט מל'ן, נאר הימול איז כמו להימול אז דו זאלסט זיין געמל'ט, דו זאלסט זיין א געמל'טער, כמו שאתה אומר עשות כמו לעשות, ווייל בעצם דא פעלט דאך דעם למד פון להימול, האב איך דא נאך א עקזעמפל, ווייל דו קענסט זאגן עשות און לעשות און ס'זאל מיינען די זעלבע מינינג.

דאך קענסטו אסאך מאל יא נוצן דעם נון, זע איך פון דעם אז ס'איז אפשענעל צו נוצן דעם נון. און די זעלבע זאך ונון של נושא, דו קענסט זאגן אשא, דו קענסט זאגן תשא, די אלע זאכן זענען א לשון פון טראגן, און דאך זע איך אז איך קען עס אויך נוצן אין א לשון פון נושא מיט א נ' אנפאנג. סאו ממילא די זעלבע זאך דא אויך, אפילו איך האב צוגעלייגט ונמלתם, מיינט עס נישט. מיינט נישט אז אז אז ס'איז א אנדערע ווארט מיינט נישט א אנדערע מינינג ס'מיינט נאך אלץ עטס זאלטס ענק מל'ן נאר איך האב צוגעלייגט די די נון ווייל ס'איז אפשענעל ונמלתם כמו ונשאתם און עטס זאלטס טראגן אבל ימול וואס ס'גייט שטיין אין די נעקסטע פסוק שטייט ובן שמונת ימים ימול לכם מיינט נישט עטס זאלטס מל'ן נאר דארטן מיינט עס עטס זאלטס ווערן גע'מל'ט פארוואס ווייל דארטן רעד איך פון א אכט יעריגע בעיבי אכט יעריגע בעיבי קען זיך נישט אליינס מל'ן סאו מוז ווערן גע'מל'ט ממילא וועגן דעם האב איך א דיפרענס. ונמלתם ווען איך זאג פסוק יוד אלף זאג איך ונמלתם עטס זאלטס ענק מל'ן ווייל ס'איז דא א ציווי פאר ענק. און ווען איך רעד פון א בן שמונה ימים זאג איך ימול זאל ווערן גע'מל'ט. זאגט די הייליגע פסוק טאקע בן שמונת ימים ימול און ביי אכט טעג אלט די קינדער וואס זענען נאך נישט געבוירן און זיי גייען געבוירן ווערן זאלן ביי אכט טעג אלט ווערן גע'מל'ט כל זכר לדורותיכם. יליד בית וואס דאס איז וואס דאס איז דער זון פון דיין שפחה, און מקנת כסף אויב דו קויפסט אפ א בעיבי, דו קויפסט אפ א מאמע וואס וואס וואס איז טראגעדיג און דו קויפסט נאר אפ ווייל דו ווילסט האבן די בעיבי און נישט ווייל זי זאל זיין א שפחה, מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא, זאלסטו אויך מל'ן אלעס זאלסטו מל'ן ביי די אכט טעג, יליד בית, שילדתו השפחה בביתי, אז די קינד. האט איז געבוירן געווארן פאר דיין שפחה ווען ווען זי איז געווען אין דיין הויז מקנת כסף שקנאו משנולד האסט געקויפט די בעיבי ווען די מאמע איז געווען טראגעדיג הימול יל סאו זאגט די פסוק ווייטער הימול ימול יליד ביתך יעצט זאגט די תורה נאך א ציווי פריער האב איך גערעדט פון אכט יעריגע קינדער יעצט זאג איך דיר אז דא נאך א קעטעגארי פון וועם דו דארפסט מל'ן וואס דארטן דארפסטו עס שוין נישט טון ביי די אכט טעג דארטן קענסטו עס טון ביי די איין טאג אויכעט וועלכע יליד ביתך ומקנת כספך די קינד וואס איז געבוירן אין דיין הויז, אה, סאו איך האב געמאכט א מיסטעיק. פריער אין פסוק יוד בית ווען איך האב געזאגט די מקנת כסף, מיינט איך האב געקויפט א שפחה, עניבאדי וואס איז א שפחה, וואס די קינד איז א עבד אדער די מאמע איז א שפחה און איז געבוירט א קינד, האבן א געוויסע חלק ישראל אין זיי, ווייל ווען מ'לייזט זיי אויס ווערן זיי דאך ישראלים, יא? א א עבד כנעני שנשתחרר ווערט דאך האט דאך א דין ישראל, יעצט גייט ער זאגן א אנדערע זאך אז דו קויפסט אפ א קינד אבער נישט לצד עבדות, אדער דו קויפסט אפ א מאמע וואס איז טראגעדיג נישט לצד עבדות נאר דווקא צו האבן דעם קינד, וואס דעמאלטס איז דער קינד נישט קיין עבד פאר דיר, האט עס נישט קיין דין ישראל, אזא קינד דארפסטו מל'ען ביי איין טאג אלט אזוי ווי עס שטייט אין גמרא, לאמיר זען רש י טאקע, לאמיר פינישן די פסוק, המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך. נישט ביי אכט טעג, נאר ביי איין טאג, והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם, און די ברית וואס איך וועל לייגן אריין זאל זיין פאר א שטענדיגע בונד, אז איך וועל אייביג האבן מיין השגחה פרטיות אויף ענק. און פאר מען גייט אריין אין רש י איז דא מפרשים וואס זענען מדייק די המול ימול דאפלט לשון, זאגן זיי אז נאר איינער וואס איז געמל'עט, א כשר געמל'עטער, קען מל'ען א צווייטן. זאגט רש י המול ימול יליד ביתך, כאן כפל עליו, ולא אמר לשמונה ימים. די פריערדיגע פסוק האסטו גערעדט פון א אכט טאגעדיגע בעיבי, דא זאגסטו נאך א ציווי, ללמדך שיש יליד בית נימול לאחד, ס'איז דא געוויסע בעיביס וואס וואס זענען א יליד בית ביי דיר וואס מ'דארף זיי מל'ען ביי איין טאג, למשל אזוי ווי אונז האבן פריער אויסגעשמועסט אז מ'קויפט אפ א מאמע נאר כדי זוכה צו זיין צו די קינד נישט אז עס זאל זיין א עבד. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, וערל זכר אשר לא ימול, די תורה זאגט נאכמאל איבער די ווארט זכר, וואס עפעס? מ'גייט באלד האבן א לימוד פון דעם, אשר לא ימול את בשר ערלתו, עניבאדי וואס האט נישט זיך גע'מל'עט, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר, וועט יענער באקומען כרת ווייל ער האט צושטערט מיין בונד. און פארשטייט זיך אז די אז די כרת האט צוויי ריקווייערמענטס, קודם כל די די טאטע איז נישט חייב כרת, ווייל די טאטע האט פשוט מבטל געווען א מצוות עשה פון מל'ען די קינד, די קינד וואס ווערט דרייצן יאר און ער מל'ט זיך נישט עט דעט פוינט ווען ער איז חייב, דעמאלטס דעמאלטס ווערט ער חייב כרת. און ער איז חייב כרת ווי לאנג ער מל'עט זיך נישט, וואנס ער מל'עט זיך ווערט ער פטור פון די כרת וואס ער איז חייב געווארן די מינוט וואס ער איז געווארן דרייצן יאר, אזוי נעמען אן געוויסע שיטות, עס איז דא שיטות וואס זאגן אז ניין, די מינוט וואס ער שטארבט און ער איז א ערל, דעמאלטס הערשט ווערט נולד די כרת, שוין. וערל זכר, כאן לימד שהמילה באותו מקום שהוא ניכר בין זכר לנקבה, ווייל אונז האבן מיר דאך מדייק געווען וערל זכר האסט דאך שוין געזאגט אין אפאר פסוקים צוריק אז כל בן זכר דארף ווערן געמל'עט, די זכר דא קומט מיך צולייגן אז וועלכע פלאץ דארף מען מל'ן? די פלאץ וואס מאכט די דיפרענץ צווישן א זכר און א נקבה. אשר לא ימול, א עני קינד וואס איז נישט געמל'ט ווען, משיגיע לכלל עונשין, ווען ער ווערט דרייצן, ונכרתה, אבל אביו, זיין טאטע, אין ענוש עליו כרת, אבל עובר בעשה, ער איז נישט חייב קיין כרת אז ער מל'ט נישט זיין קינד, נאר די קינד אליינס איז חייב כרת וואנס ער איז חייב בעונשין, ונכרתה הנפש. וואס מיינט כרת? הולך ערירי און מת קודם זמנו. צוויי זאכן, קודם א הולך ערירי אז ער גייט נישט האבן קיין קינדער אדער זיינע קינדער גייען לא עלינו נפטר ווערן, און מת קודם זמנו און ער שטארבט פאר זיין צייט. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, איר נאמען ווערט מער נישט גערופן שרי, כאפסט א חילוק צווישן וואס ער האט געזאגט פאר אברהם, אברהם האט ער געזאגט אז עס זאל נישט גערופן ווערן, און דא זאגט ער זי ווערט שוין נישט גערופן שרי כי שרה שמה, נו די תירוץ פון דעם איז, אז אברהם איז נאך געווען מחוסר מעשה, שרה איז נישט מחוסר מעשה, שרה דארף זיך נישט מל'ען, אברהם דארף זיך מל'ען און הערשט דעמאלטס באקומט ער דעם נאמען, אבער שרה ווערט רייט עוועי געטשעינדזשט צו שרה, ווייל זי דארף נישט גארנישט טון, לא תקרא. לא תקרא את שמה שרי, דמשמע שרי אז זי איז נאר מיין שר, שרי, שרי, מיין שר, ולא, לי ולא לאחרים, כי ס, כי וואס דען, שרה סתם שמה, שתהא שרה על כל, זי וועט ווערן א הערנטע אויף יעדעם איינעם. זאגט די הייליגע פסוק, און איך וועל בענטשן דעם שרה, וברכתי אותה, און איך וועל איר בענטשן מיט איר גוף, אז זי וועט צוריק יונג ווערן, וגם נתתי ממך ממנה לך בן, איך וועל געבן פאר דיר א קינד דורך איר, וברכתיה, איך וועל איר בענטשן. אז זי זאל קענען זייגן מ'וועט באלד זען רשי ברענגט אראפ א מדרש, און והיתה לגוים, פעלקער וועלן ארויסקומען פון איר, מלכי עמים ממנה יהיו, עס וועט ארויסקומען אסאך מלכים און קעניגן, דאס איז יעקב און עשו און אלע זייערע דעסענדענטס, וברכתי אותה, ומה היא הברכה וואס איך וועל געבן פאר שרה, שחזרה לנערותה שנאמר, אחרי בלותי היתה לי עדנה, נאכדעם וואס איך בין שוין געווען אלט, איז צוריק געקומען צו מיר דעם ענין פון יונגקייט. וברכתיה און איך וועל איר בענטשן מיט וואס בהנקת שדים זי וועט קענען זייגן איי לכאורה וואס איז די גרויסע חידוש אויב ווערט זי יונג אוודאי וועט זי קענען זייגן נאר כשנצרכה לכך וואס הייסט איך וועל איר געבן סאך מער איך וועל איר געבן אפילו ווען זי דארף נישט זייגן איר אייגן קינד וועט זי אויך קענען זייגן וואס איז געווען די מעשה ברענגט רשי אראפ א מדרש אז ביום משתה של יצחק איז געווען די טאג די שמחה לאמיר זאגן די וואכנאכט פון יצחק שהיו מרננים עליהם שהביאו אסופי מן השוק דער עולם האט געטענה'ט אז בעצם די אברהם און שרה האבן געמאכט א גאנצע שפיל. אז זיי האבן אריינגענומען א בעיבי פון גאס, ואומרים זיי טענה'ן אז בננו הוא, דאס איז אונזער קינד, סאו מילא האט יעדער געוואלט טעסטן צו זיי מיינען עס אמת'דיג, והביאה כל אחת בנה עמה ומניקתה לא מניקתה לא הביאה, יעדער האט זיך מיטגעברענגט זייער קינד אן די זייגערין, און והיא הניקה את כולם, און דער שרה האט געזייגט אלע קינדער, הוא שנאמר הניקה בנים שרה, שרה האט געזייגט אסאך קינדער, בנים איז א לשון רבים. סאו וועגן דעם שטייט דא וברכתיה איך וועל איר זייגן מיט א שפע פון הנקת שדים וואס דאס איז עבאוו פון דרך הטבע פון א יונגע פרוי. ויפול אברהם על פניו, סאו לויט רשי איז ער אראפגעפאלן יעצט ווייל ער האט ווייל ער ווייל ער האלט נאך פארן מילה, מילא האט פון פחד השם איז ער אראפגעפאלן, און לויט די רמבם וואס אונז האבן פריער געשמועסט אז ער זאל קענען בעסער מכוון זיין די נבואה, און ויצחק און ער האט זיך געפרייט ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, קען זיין אז נאך איינער אין די וועלט זאל זוכה זיין צו אזא ריזיגע נס, אז ווען ער איז הונדערט יאר און זיין ווייב איז ניינציג זאלן זיי געבוירן א קינד, זאגט די הייליגע רש י ויפול אברהם, אברהם על פניו ויצחק, זה תרגם אונקלוס אז ס'איז א לשון שמחה וחדי, אז ער האט זיך מורא'דיג געפרייט מיט די מיט די שמועה אז ער גייט יעצט געבוירן א קינד, אבער ושל שרה זאגט רש י לא לשון מחוך, איז א לשון פון געשפעט, און וועגן דעם האט די אייבערשטער מקפיד געווען אויף שרה און נישט אויף אברהם, למדת שאברהם האמין ושמח, אברהם האט געגלייבט אז ער גייט האבן א קינד און ער האט זיך געפרייט, אבער ושרה לא האמינה, זי האט נישט געגלייבט ולגלגה און זי האט אפגעשפעט. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה ולא הקפיד על אברהם, אויף אברהם נישט נאר מען האט נישט מקפיד געווען נאר מען האט אים געזאגט, לכבוד דעם וואס דו האסט דיך געפרייט, רוף אים נאך יצחק אויכעט, אויף שרה האב איך מקפיד געווען. דער רמבן קריגט אבער מיט רשי, און ער זאגט אז בעצם האט דער אייבערשטער אויכעט מקפיד געווען אויף אברהם'ס לאכן, און די קאנסעפט פארוואס ער האט אים געהייסן רופן יצחק איז ווייל זאלסט וויסן אז איך ווייס, איך ווייס וואס דו האסט אינזין געהאט, און איי פארוואס האט ער נישט מוכיח געווען, פארוואס האט ער נישט גע'מוסר'ט אברהם אויף דעם, ווייל ווען דו האסט א קליינעם און א גרויסן וואס טוען די זעלבע עבירה, און דו זאגסט די מוסר פארן קליינעם, און די עלטערע הערט זיך צו, און ער נעמט אויך, ער איז אויך מקבל די מוסר, סאו די זעלבע זאך דא, מען האט געגעבן די די תוכחה האט מען געגעבן פאר שרה, און אברהם האט זיך אונטערגעהערט. זאגט רשי, הלבן. סאו נישט אז ער פרעגט אפ די זאך, אז ער לאכט אפ אז אז קען דען זיין אז הלבן מאה שנה יולד ושרה הבת תשעים שנה תלד, סאו זאגט רש י יש תמיהות שהן קיימות, ס'דא תמיהות וואס איז בעצם נישט אפצופרעגן די זאך נאר ס'בלייבט שטיין, כמו אזוי ווי ס'שטייט אין נביא אז כה יאמר השם הנגלה נגליתי האב איך מיך דען באוויזן צו אהרן? וואס אוודאי האט ער זיך באוויזן צו אהרן, אבער די פוינט איז איך פרעג נישט אפ די זאך נאר איך וויל ארויסברענגען א פוינט ווייטער, די זעלבע זאך הרואה אתה, זעסטו דען? יא, די כוונה איז אז ער זעט, סאו אף זו היא קיימת, דאס וואס אברהם זאגט דא איז אויך נישט אפצופרעגן די זאך, נאר ס'בלייבט שטיין, וכך אמר בלבו, הנעשה חסד זה לאחר, גייט דען אמאל נאכאמאל געשען אזא ריזיגע נס צו איינעם, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי אז איך קען געבוירן ווען איך בין הונדערט. און די זעלבע זאך די צווייטע פארט, ואם שרה בת תשעים שנה היתה כדאי לילד, איז זי דען גענוג ראוי אז ס'זאל געשען מיט איר אזא ריזיגע נס אז זי זאל געבוירן אפילו ווען זי איז שוין ניינטי יערס? זאגט אבער רשי ואף על פי שדורות הראשונים היו מולידין בת ת ק פינף הונדערט יאר, למשל נח האט געבוירן זיינע קינדער ווען ער איז געווען פינף הונדערט, זאגט אבער רשי ס'איז נישט קיין קשיא, פארוואס ווייל בימי אברהם נתמעטו השנים כבר, ובא תשות כח לעולם, ס'איז אראפגעקומען א שוואכקייט אויף די וועלט, און וויבאלד ס'איז אראפגעקומען א שוואכקייט, די טבע פון א מענטש איז ווילאנג ער איז אין זיינע יונגע כוחות קען ער נאכנישט געבוירן, ווען א קינד איז נאכנישט דידנט גראו אפ קען ער נאכנישט געבוירן, סאו די אמאליגע זענען שפעט זענען שפעט אלט געווארן, זענען שפעט ארויסגעגאנגען פון זייער יונגע כוחות. זאגט רש י צא ולמד מעשרה דורות שמנח ועד אברהם, שמהרו תולדותיהם בני. למה דארף דא שטיין אז נחור האט געבוירן זיינע קינדער ווען ער איז געווען דרייסיג און בני און בני תרח איז געבוירן געווארן ביי די איין יאר סאו זעה איך פון דעם אז ס'איז ווי ווי נענטער ס'איז געקומען איז ווי נענטער איז ווייל נחור איז געווען זיין ברודער תרח איז געווען זיין טאטע זעה איך אז ס'האט געדראפט פון ניינטי פון פון סעווענטי ביז טערטי סאו זאל זיך אברהם האט האט טעקניקלי אויכעט געדארפט דראפן איז געשען א ריזיגע נס אז ער האט געקענט געבוירן אפילו ווען ער איז געווען הונדערט יאר ויאמר אברהם אל אלוקים לו ישמעאל יחיה לפניך, כ'האף אז ישמעאל זאל כ'האף, וואס הייסט, דו מאכסט מיט מיר אזא ריזיגע נס, כ'האב דאך א קינד ישמעאל, מאך אז ער זאל גיין פאר דיר, אז דו זאלסט אים אויך בענטשן, אז זאלסט אייביג זיין מיט אים, זאלסט אייביג האבן א פולשטענדיגע השגחה פרטיות אויף אים. זאגט רשי לו יחיה, לו ישמעאל יחיה, הלוואי שיחיה ישמעאל, הלוואי זאל מיין קינד ישמעאל, זאל איך זוכה זיין אז מיין קינד ישמעאל זאל טאקע ווערן די קינד וואס דו זאגסט מיר צו צו געבן די אלע גוטע זאכן, איני כדאי לקבל מתן שכר זה, איך בין, מתן שכר כזה, איך בין נישט. ראוי, איך האב נישט גענוג זכותים איך זאל זוכה זיין צו אזא ריזיגע נס צו האבן א קינד ווען איך בין אזוי אלט, מאך כאטשיג אז די קינד וואס איך האב שוין זאל זיין זאל גיין פאר דיר, וואס מיינט יהיה לפניך יחיה? וואס מיינט יחיה לפניך? יחיה ביראתך, ער זאל לעבן מיט דיין מורא, כמו התהלך לפני, און תרגום טייטשט אויף התהלך לפני, פלח קדמי, ער גייט פאר מיר. דער רדק זאגט אבער אינגאנצן אנדערש פשט, ער זאגט לו ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, וואס הייסט אז נישט נאר וואס דו האסט מיר געגעבן א קינד ישמעאל, געסטו מיר נאך צו נאך א קינד אויכעט יעצט ביי די הונדערט? wow סארא גרויסע זכות, ער האט אזוי ווי געדאנקט דעם אייבערשטן, אבער פשטות רשי איז אז ער האט מתפלל געווען אז אז אז ישמעאל זאל ערליך ווערן, אבער ויאמר אלקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן, ניין באמת יא באמת וועט שרה, ביסט אפילו דו טענה'סט אז אז דו ביסט קענסט דו ביסט נישט זוכה ביסט נישט ראוי פאר אזא גרויסע נס, און דו בעטסט אז ישמעאל זאל זאל ווערן ערליך, זאג איך דיר נאך אלץ אז אז דיין פרוי שרה וועט דיך נאך אלץ געבוירן א קינד, וקראת שמו יצחק זאלסט רופן זיין נאמען יצחק והקמותי את בריתי נאר מיט אים, רק איתו, לברית עולם לזרעו אחריו. אז יצחק וועט זיין די וואן וואס איך וועל איינהאלטן די בונד וואס איך האב דיך צוגעזאגט. זאגט רשי אבל איז נישט. אבער, נאר ס'איז באמת, לשון אמיתת דברים, וכן אבל אשמים אנחנו, די ברידערס פון יוסף זאגן אז אונז זעמיר טאקע זינדיגע ווייל אונז האמיר אונז האמיר געפייניגט אונזער קליינע ברודער יוסף. און נאך א עקזעמפל, אבל בן אין לה, ווען אלישע האט געבעטן זיין באדינער אז זאל וואס וואס איך קען בענטשן די שונמית ווען שונמית האט אים אויפגענומען אלס גאסט, זאגט ער אבל בן אין לה אז זי האט נישט קיין קינד סאו באמת דארף מען איר וועם מתפלל זיין פאר איר אז זי זאל קענען האבן א קינד, ווייל די זעלבע זאך דא די אבל מיינט אז די אייבערשטער זאגט אים ניין באמת טאקע אז יא אז דו גייסט יא זוכה זיין צו א קינד אפילו דו זאגסט אז ביסט נישט ראוי וקראת שמו יצחק וואס עפעס על שם הצחוק ווייל דו האסט געלאכט און דו האסט דיך געפרייט אז דו האסט באקומען די בשורה, לכבוד דעם. רוף אים יצחק, ויש אומרים א אנדערע פשט פארוואס ער הייסט יצחק, על שם די יוד איז קעגן די עשרה נסיונות וואס וואס אברהם אבינו איז נתנסה געווארן, די צדיק פון יצחק איז שנה של שרה וואס שרה געלעבט נײַנציק יאר, וח' ימים שנימול אכט טאג איז ער געמל'ט געווארן, וק' שנים של אברהם געלעבט הונדערט יאר, און והקימותי את בריתי איתו, למה נאמר. כבר א, סאו פרעגט יעצט רשי והקימותי את בריתי איתו למה נאמר כבר כתיב ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך וואס פעלט אויס נאכאמאל איבער צו זאגן אז איך וועל איינהאלטן מיין בונד מיט יצחק אלא לפי שאומר והקימותי יכול בני ישמעאל ובני קטורה בכלל הקיום תלמוד לומר והקימותי את בריתי איתו וויבאלד איך זאג אז איך וועל מאכן א בונד מיט דיר און דו האסט נאך א הוה אמינא אז ס'זאל ארויפגיין אויף ישמעאל דארף איך דעריבער זאגן אז ניין. נישט אזוי ווי דו האסט געטראכט, נאר אויף יצחק, נאר ער גייט זיין מחויב מיט מילה, נאר ער גייט אריינקומען אין די בונד, תלמוד לומר והקימותי את בריתי איתו ולא עם אחרים, און נישט מיט די אנדערע קינדער בני קטורה ובני ישמעאל. פרעגט אבער רשי ווייטער אין פסוק כ"א, אפאר פסוקים ארום גייט שטיין נאכאמאל ואת בריתי אקים את יצחק, סאו, האסט דאך שוין עסטעבלישט אז דו גייסט מאכן די בונד מיט יצחק, למה נאמר וואס שטייט עס ריפיעטעד? אלא לימד שהיה קדוש מבטן, אז ער איז געווען ראוי פון זיך אליין, נישט נאר ווייל ער איז א קינד פון דיר וועגן דעם איז ער ראוי אריינצוקומען אין די בונד, נאר ער אליין איז מצד עצמו איז ער געווען קדוש אינאף צו צו זיין ראוי. דבר אחר, אמר רב אבא, מכאן למד קל וחומר בן הגבירה מבן האמה, די שרה, האט זיך פון דא ארויסגעלערנט א קל וחומר. כתיב, הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו, זה ישמעאל, ס'שטייט ביי ישמעאל שטייט אז דער ישמעאל וואס דו האסט מתפלל געווען אויף, וואס גייט זאגט זאגט אים דער אייבערשטער אז ער גייט אים מאכן, בעצם גיי איך געבן פאר ישמעאל א גרויסע שפע, נאר די בונד גיי איך נאר געבן פאר יצחק, זעה איך פון דעם אז אויב האט יצחק באקומען די זאך וואס ישמעאל האט נישט באקומען איז זיכער אז ער וועט באקומען דאס וואס ישמעאל האט יא באקומען, וואס הייסט אז סיי ער קען אריינקומען אין די בונד. און סיי ער וועט באקומען די ברכה פון והפריתי אותו והרביתי אותו. זאגט רשי את בריתי, ברית המילה תהא מסורה לזרעו של יצחק, די גאנצע מצוה פון ברית, די אריינצוקומען אין די בונד מיטן אייבערשטן, איז נאר פאר די קינדער פון יצחק און נישט פאר די בני קטורה בני ישמעאל. זאגט אים די אייבערשטער ווייטער אז טאקע אז יצחק וועט באקומען די בונד, אבער מיין נישט אז איך האב נישט צוגעהערט צו דיין תפילה ווען דו ביסט מתפלל געווען אויף ישמעאל, זאגט אים די אייבערשטער ולישמעאל שמעתיך, איך האב יא צוגעהערט צו די תפילה, הנה ברכתי אותו און איך וועל אים טאקע געבן א משוגענע שפע, איך וועל והפריתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, איך וועל אים מורא'דיג שטארק פארמערן, שנים עשר נשיאים יוליד, ער וועט געבוירן צוועלף שבטים, און איך רוף עס אבער מיט נשיאים פאר א סיבה, מ'וועט באלד זען רשי, ונתתיו לגוי גדול און איך וועל אים מאכן פאר א גרויס פאלק, וואס הייסט בעצם, איך גיי אים געבן גרויס שפע, אבער אין דעם בונד קומט ער נישט אריין, ער גייט נישט האבן קיין קיין השגחה פרטיות און קיין אהבה פונעם אייבערשטן פאר אייביג, אזוי ווי יצחק גייט באקומען. זאגט די הייליגע רש"י שנים עשר נשיאים אז נשיאים איז א לשון פון טראגן, ער טראגט זיך, אזוי ווי א וואלקן וואס טראגט זיך, מ'וועט באלד זען אן עקזעמפל, סאו כעננים יכלו אז ער זאל ווערן פארלענדעט, ער גייט פארלענדעט ווערן אזוי ווי א וואלקן, דאס הייסט בעצם יעצט גייט ער באקומען טאקע שפע, אבער שפעטערע יארן ווען ווען משיח גייט קומען גייט ער ווערן פארלענדעט, און ווי האב איך א לשון פון נשיאים אויף וואלקענעס, כמו ס'שטייט נשיאים ורוח וואס דארטן שטייט אז ס'קומט נישט קיין רעגן. און ס'קומט נישט קיין רעגן און דאך קומט וואלקענעס, דאס הייסט אז די וואלקענעס זענען ליידיג, סאו זעה איך פון דעם אז נשיאים מיינט וויל די תורה געבן א רעפרענס אז ער וועט זיין צוגעגלעכנט אזוי ווי וואלקענעס אז ער וועט פארלענדעט ווערן עווענטשעלי. זאגט די פסוק ווייטער ואת בריתי אקים את יצחק, דאס הייסט איך גיי אים געבן אזוי ווי די קל וחומר וואס שרה האט געמאכט אז איך וועל אים געבן סיי די ברכה פון 'והפריתי והרביתי אותו' און איך וועל אים אויך געבן די ברכה אז ער וועט קענען אריינקומען אין מיין בונד, את בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת, נעקסטע יאר ווען ער גייט געבוירן גייט ער אויך אריינקומען אין די בונד וואס וואס איך האב געמאכט מיט דיר. איז פארציילט אונז די תורה אז ויכל לדבר איתו ער האט געסטאפט צו רעדן צו אברהם, און ויעל אלוקים מעל אברהם איז די אייבערשטער גלייך אוועק געגאנגען, ווייל סתם אזוי א נבואה בלייבט דער נביא נאך אלץ אין די נביא סטעיט אפילו נאכדעם וואס די נבואה ענדיגט זיך ווייל ער וויל הנאה האבן פון די השגות, אבער דא איז ער דאך געווען מחוסר מעשה ער האט זיך געדארפט גיין מל'ן, איז די אייבערשטער גלייך אוועק געגאנגען פון אים. און מעל אברהם זאגט רש"י, סאו וואס איז שייך מעל? ס'וואלט זיך ווען געדארפט שטיין אז ער איז אוועק געגאנגען פון אברהם, לשון נקיה הוא כלפי שכינה אז די אייבערשטער איז העכער פון א מענטש, און נאך א זאך ולמדנו שהצדיקים, דאס הייסט בעצם די אבות הקדושים, אבער די צדיקים וואס גייען אין די דרכי אבות און זיי ארבעטן זיך אויס אזוי ווי די מידות פון די אבות, איז מרכבתו של מקום, איז די פלאץ פון מקום השראת השכינה אויף דער וועלט, ווען די אייבערשטער קומט אראפ רוהט ער אויף א צדיק וואס האט זיך אויסגעארבעט די מידות אזוי ווי אברהם יצחק און יעקב. סאו גלייך נאך די נבואה, גלייך נאכדעם וואס די אייבערשטער איז אוועק געגאנגען האט האט אברהם גלייך גענומען את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם און גלייך וימל ער האט זיי געמל'עט את בשר ערלתם בעצם היום הזה אינמיטן העלן טאג און מ'וועט באלד זען פארוואס כאשר דיבר איתו ה' אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געהייסן סאו פשוט פשט איז אז ער האט גענומען קודם האט ער גענומען זיינע קינדער ווייל ער האט מורא געהאט אז אויב וועט ער זיך אליינס מל'ן וועט ער שוין נישט האבן קיין כח צו מל'ן זיינע קינדער. אבער ס'דא וואס זאגן, איך מיין די אור החיים זאגט, ער איז מדייק און שטייט אויך שפעט די לעצטע פאר ווערטער פון די פסוק איז כאשר דיבר איתו אלקים, אז ניין, בעצם האט ער געטון וואס די אייבערשטער האט אים געהייסן אז ער אז ער זאל זיך מל'ען, און נאכדעם נאכן זיך מל'ען האט ער געמל'עט ישמעאל און אלע אנדערע קינדער. סאו פארוואס האט ער עס געטון בעצם היום הזה? בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה, אין יענע טאג וואס ער איז נצטוה געווארן האט ער עס געטון אינמיטן העלן טאג.

זאגט די הייליגע פסוק ווייטער אז ואברהם בן תשע פארציילט אונז די תורה אז ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו ווען ער איז געווארן א געמאלעטער זאגט רש"י בהמולו אזוי ווי אונז האמיר יעצט גערעדט ווען בהפעלו ווען ער איז געווארן א געמאלעטער נישט ווען ער האט זיך געמאלעט אדער ווען מען האט אים געמאלעט כמו בהבראם שטייט דארט אין אלה תולדות שמים וארץ ביום בהבראם ווען זיי זענען באשאפן געווארן נישט ווען מען האט זיי באשאפן. וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמולו את בשר ערלתו, ישמעאל איז דעמאלטס געווען דרייצן יאר ווען מען האט אים געמל'עט. איי לכאורה האט מען זיך שוין מדייק געווען אז ער איז געווען דרייצן יאר דורך דעם וואס איך האב געזאגט אז בשעת ער איז געבוירן איז אברהם געווען עיטי סיקס, סאו יעצט אז דו האסט מיך פריערדיגע פסוק געזאגט אז אברהם איז יעצט ניינטי ניין ווייסט דאך קענסט דיך שוין אליינס רעכענען אז ער איז דרייצן, נאר די סיבה פארוואס איך זאג עס איז ווייל איך וויל ארויסברענגען זיין לכבודו אז ער האט זיך נישט מעכב געווען. אז אפילו ער איז שוין געווען א דרייצן יעריג קינד, ער האט שוין געהאט בעצם זיין אייגענע בחירה, האט ער זיך נאך אלץ געלאזט מל'ן. זאגט די הייליגע רש"י בהמולו את בשר ערלתו, ביי אברהם לא נאמר את, נאר ס'שטייט בהמולו בשר ערלתו, פארוואס? לפי שלא היה חסר אלא חיתוך בשר. אברהם האט נאר געדארפט אראפ נעמען די ערלה, שכבר נתמעך על ידי תשמיש, ער האט נישט געדארפט מאכן קיין פריעה, האט ער נישט געדארפט מאכן. אבער ביי ישמעאל שהיה ילד, ער איז נאך געווען א יונג קינד, הוזקק לחתוך ערלה, און די צווייטע זאך האט ער אויך געדארפט מאכן פריעה בשעת די ברית. לכך נאמר בו את ווייל ער געהאט דארטן צוויי פעולות באט בעצם די רא"ם זאגט רא"ם זאגט אז בעצם האט אברהם אבינו יא געטוהן פריעה נאך אין די פריערדיגע יארן ווייל בעצם האט אברהם אבינו איינגעהאלטן כל התורה כולה און ער האט געוואוסט אבער אז איין טאג גייט ער באקומען א ציווי זיך צו מל'ן האט ער נישט געוואלט זיך מל'ן פאר ער באקומט נישט די ציווי אבער אויף פריעה האט ער געוואוסט אז ביי די טיים ער גייט באקומען דעם ציווי צו מאכן צו מאכן א ברית וועט ער שוין נישט קענען מאכן קיין פריעה ווייל ער וועט שוין זיין אלט. סאו האט ער געמאכט שוין פריעה נאך אין די יונגע יארן. סאו בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. זאגט רש"י בעצם היום הזה, האסט דאך לכאורה שוין געזאגט בעצם יום הזה האט ער זיך געמל'עט, וואס עפעס זאגסטו דא איבער נאכאמאל אז בעצם יום הזה האט זיך אברהם געמל'עט, שמלאו לאברהם צדיק ט' שנה ולישמעאל י"ג נימול אברהם וישמעאל בנו, אז ווען אברהם איז געווען צדיק ט', וואס וויל איך דא דרוקן בעצם יום הזה ווען ער איז געווען צדיק ט'? אז אברהם איז נאך נישט געווען הונדערט, ער איז נאך נישט געווען חייב קיין עונשין, ער האט נאך אריינגעכאפט פאר ער גייט, ווייל בעצם לפני מתן תורה איז דאך די יאר געווען הונדערט אין ארדער צו זיין חייב ביי אנשין, סאו ער האט נאך אריינגעכאפט פאר ער איז הונדערט יאר צו מקיים זיין די מצוה און נישט באקומען קיין עבירה אז ער איז געווען אן מילה ווייל ער איז שוין געווען חייב ביי אנשין. וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמולו אתו אלע האבן זיך מיטגעמל'עט מיט אים. האטס מיר א סוקסעספול דעי!